ברוך השם מסכת נזיר דף לב. עמוד ב' די לעצטע צוויי שורות פון עמוד.
גמרא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט די בית הלל זאגן אינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו, פרעגט די גמרא מי שלא נתקיימו דבריו אמאי הוי נזיר? אויב איז דער לא נתקיימו דבריו, נער למשל, דער איינער איז געקומען אנטקעגן צוויי מענטשן, האט איינער געזאגט, הריני נזיר שזה פלוני, איך בין א נזיר אויב דאס איז ראובן, זאגן מיר אז ס'איז נישט ראובן איז ער א נזיר, פארוואס זאל אזוי זיין? א נזיר דארף דאך זיין דער וואס איז יא געווארן מקויים זיינע ווערטער, אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט אימא זאג מי שנתקיימו דבריו, ער מאכט א גרייז אין דער משנה. אביי אמר, אביי זאגט איך דארף נישט מאכן קיין גרייז אין דער משנה, נאר דא רעדט זיך כגון דאמר, נאכדעם ווי ער האט געזאגט הריני נזיר שזה פלוני, איך בין א נזיר אז דאס איז ראובן, נאכדעם האט ער געזאגט אי נמי לאו פלוני הוא, אפילו עס איז נישט ראובן, אהוי נזיר, וועל איך זיין א נזיר, תוך כדי דיבור האט ער חרטה געהאט פון דעם פריערדיגן ומאי לא נתקיימו דבריו, דאס וואס שטייט לא נתקיימו דבריו מיינט מען צו זאגן לא נתקיימו דבריו הראשונים, ס'איז נישט געווארן מקויים די ערשטע ווערטער, אלא דבריו האחרונים, נאר די לעצטע ווערטער, און ער גייט מיר דערציילן דעם דין אז תוך כדי דיבור אז מען האט גלייך א חרטה איז כדיבור דמי איז די חזרה א חזרה, די חרטה האבן איז א חרטה האבן. אין דער משנה האט מען געלערנט הרתיע לאחוריו אינו נזיר וכו', צוויי גייען אויפן וועג און איינער קומט זיי אנטקעגן, זאגט איינער איך בין א נזיר אז דאס איז ראובן, זאגט איינער איך בין א נזיר אז דאס איז נישט ראובן. איז אויב דער מענטש איז צוריקגעגאנגען, מען ווייסט נישט צו ס'איז געווען ראובן צו ס'איז נישט געווען ראובן, איז קיינער נישט קיין נזיר. פרעגט די גמרא, טעמא, פארוואס זאגן מיר הרתיע לאחוריו אינו נזיר? משום דהרתיע לאחוריו, ווייל איך ווייס נישט צו ס'איז ראובן צו נישט. הא אתא לקמן, אבער אויב דער מענטש זאל געווען קומען פאר אונז, הוי נזיר. וואלט איך דער וואס עס איז אזוי ווי זיינע ווערטער וואלט געווען א נזיר מני ווי ווער גייט עס די משנה לויט די בית שמאי קען עס נישט גיין ווייל די בית שמאי לערנען דאך הקדש בטעות איז הקדש איז אפילו הרתיע לאחוריו איז דאך אויך א נזיר זיי זאגן דאך ער וויל דאך נעמען אויף זיך נזירות איז נישט קיין חילוק צו עס איז ווי ער צו עס איז נישט ווי ער לויט די בית הלל קען דאך עס אויך נישט גיין ווייל לויט בית הלל ווען ער זאל קומען פאר אונז וואלט איך געווען א נזיר דער וואס איז נשכר מדברו, איז דער זעלבער דין ווען ער איז שי' ווען ער איז נישט געקומען פאר אונז דארף ער דאך זיין א ספק נזיר. אילימא רב טרפון, נאר וואס דען אויב דו וועסט זאגן עס גייט רב טרפון לויט רב טרפון מי הוי נזיר איז ער דען א נזיר אפילו ווען ער קומט פאר אונז און נתקיימו דבריו איז ער אויך נישט קיין נזיר כיון דבשעתא דקא נזר, דעמאלט ווען ער האט אויף זיך גענומען דעם נדר פון נזירות, לא ידע האט ער דאך נישט געוואוסט אי פלוני הוא צו ס'איז דער מענטש ואי לא אדער ניט, איז דאך די נזירות געווארן גענומען אויף א ספק, בשעת קבלת הנזירות האט ער נישט געוואוסט צו ס'איז חל די נזירות, מי חלה עליה נזירות איז דען חל אויף אים נזירות והתניא מיר האבן געלערנט ר' יהודה אומר משום ר' טרפון ר' יהודה זאגט די נאמען פון ר' טרפון אין אין אחד מהן נזיר אין דעם פאל וואס מ'האט געלערנט אין דער משנה היו מהלכין בדרך צוויי גייען אין וועג און איינער קומט זיי אנטקעגן זאגט איינער איך בין א נזיר אויב דאס איז ראובן און דער אנדערער זאגט איך בין א נזיר אויב דאס איז נישט ראובן זאגט ר' יהודה קיינער נישט א נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה, ווייל די נזירות איז געווארן געגעבן נאר להפלאה, אז בשעת מען מאכט דעם נדר זאל מען וויסן צו ס'איז חל די נזירות צו נישט. דאס איז נישט די משנה, דאס איז א ברייתא ווייל אין דער משנה ווערט נאר דערמאנט די ווערטער רב טרפון אומר אין אחד מהם נזיר, אין דער ברייתא איז מען מוסיף דעם טעם לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה, פארוואס טו איך דערמאנען א ברייתא, איך קען דאך ברענגען די משנה, ס'איז בעסער דא צו ברענגען די ברייתא, ווייל די ברייתא זאגט דעם טעם פון רב טרפון, ממילא קען דאך די משנה נישט גיין ווי רב טרפון, אלא זאגט די גמרא רב יהודה דכרי. דאס וואס שטייט אין דער משנה, אז אויב דער מענטש איז נישט געקומען פאר זיי, איז קיינער נישט קיין נזיר, אבער אויב ער קומט, איז דער וואס נתקיימו דבריו איז יא א נזיר, דאס גייט ווי רבי יהודה וואס ער רעדט זיך מיט דעם דין פון כרי דתניא, מיר האבן געלערנט, הריני נזיר על מנת שיהא בכרי הזה מאה כור. איינער זאגט איך נעם אויף זיך נזירות אויב אין דער כרי איז פארהאנען הונדערט כור והלך, ער איז געגאנגען אויסמעסטן צו ס'איז דא הונדערט כור, ומצאו האט ער געפונען שנגנב, אז די כרי מיט די תבואה איז געווארן צוגעגנבעט, או שאבד, אדער ס'איז געווארן פארלוירן, ר' שמעון אוסר, ר' שמעון אסר'ט. רב שמעון זאגט ער איז א ספק נזיר. וואס איז די עצה? איז די עצה וואס ווערט דערמאנט דא אין די משנה, ער האט דאך אויף זיך שוועריקייטן, א ספק נזר, וואס זאל ער טון? זאל ער ברענגען קרבנות כדי ער זאל זיך קענען אפשערן? קען ער דאך נישט ברענגען קרבנות, אפשר איז עס חולין בעזרה, אפשר איז ער נישט קיין נזיר. זאל ער נישט ברענגען קיין קרבן, אפשר איז ער א נזיר, און כל זמן מען ברענגט נישט דעם קרבן איז ער דאך אסור בתגלחת און צו טרינקען וויין, דעריבער זאגט רבי שמעון אז זאל מאכן א תנאי, איז דארט געווען מאה כור בין איך א נזיר צוליב די פריערדיגע קבלה, ווען נישט נעם איך אויף זיך יעצט נזירות. נדבה, רבי יהודה מתיר, רבי יהודה איז מתיר, אין וועלכע סברא קריגט מען זיך? רב שמעון סבר, רב שמעון לערנט, כיוון דאילו לא נגנב, אויב ס'איז נישט געווען צוגעגנבעט, דילמא הוה בביה ק, קען דאך זיין אז דארט איז געווען מאה כור, והוה נזיר, וואלט ער דאך געווען א נזיר. השתא נמי הוה נזיר, יעצט ווען איך ווייס נישט, איז ער אויכעט א ספק נזיר. והכא נמי דא אויכעט. לויט ר' שמעון'ען כיוון דאי אתא לקמן ווען דער מענטש זאל געווען קומען פאר אונז וידעינן דפלוני הוה און איך ווייס אז ס'איז דער מענטש הוה נזיר וואלט ער געווען א נזיר דער וואס האט געזאגט הריני נזיר שזה פלוני השתא נמי יעצט אויכעט הוה נזיר איז ער א נזיר מכח ספק, אבער ר' יהודה לערנט, לא מחית איניש נפשיה לספיקא, ער האט אויף זיך גענומען די נזירות, אויב ס'עט ווערן מבורר אז ס'דא הונדערט כור, דעמאלט נעמט ער אויף זיך די נזירות. אבער אויב ס'עט זיין א ספק האט ער אויף זיך נישט גענומען, איז די זעלבע זאך דא ביי אונז אין דער משנה אויכעט, דער וואס האט געזאגט הריני נזיר שזה פלוני, האט אויף זיך גענומען נזירות, אויב ס'וועט ווערן מבורר אז דאס איז פלוני, אבער כל זמן עס ווערט נישט מבורר אז דאס איז פלוני, נעמט ער ניט אויף זיך קיין נזירות. תוספות.